א גוט יאר, די וואך גייט פרשת ואתחנן, נחמי, דאס איז מיין פסוק, איך זאג דאס ביי די שמונה עשרה, נחמי נחמי עמי יאמר אלקיכם, כ'וואלט זאגן, כ'האב געזאגט אויפן וואטסאפ אז ס'איז געווען איינער האט ארויף געשטעלט אז ער איז געגאנגען אין די גאס און ער האט געזען שבת ווי א קאר איז אריין געפארן אין עטליכע מענטשן דריי מענטשן צואיבערגעקערט און איז ווייטער געפארן און ער האט געבעקט צוריק דורכגעפארן די עוועניו און צוריקגעבעקט און ער האט זיך נאכאמאל פרובירט צו צוטרעטן. טא, קיצור, איך האב איהם געקוואוטעד און איך האב עס ארומגעשיקט און איך האב געזאגט דאס איז אלץ ווייל אונז האמיר יענקי דאסקאל פאר אונזער ליעיזאן און אונז קויף מיר די רעכניץ באצאלט, איך ווייס וויפיל רעכניץ מיט דעם שותף זיינעם רייכבערג, זיי באצאלן פאר די פאליס צוואנציג טויזנט דאלער שוחד פאר יעדע איליגעל גאן, זעהן זיי דאך אז דאס איז א הפקר וועלט, וויר נאט סיריעס פיפעל. איז בקיצור, טו מעיק א לאנג סטארי ווערי שארט, איז יעדער האט מיך אויסגעלאכט, מען האט מיך אפגעקאלט פון ווי נעמסטו עס, זאג איך אים הער אויס איך האב א סאורס פון ווי איך האב עס גענומען קענסט עס דארט נאכזען. יעצט מען איז געגאנגען צו די פאליס אז זיי זאלן ארויסנעמען די ווידיאוס פון די שכנים און זייערע ווידיאוס, זיי האבן דאך אויך, האבן זיי נישט געוואלט, זיי האבן עס געטריעטעד אזוי ווי א געווענטליכע היט ענד ראן, נאכדעם איז געגאנגען שמירה, נישט שומרים נאר שמירה, און זיי האבן ארויסגענומען פון די שכנים ווידיאוס. און מען זעהט טאקע ווי זיי האבן צוריק געבעקט אויכעט, שטעל דיר פאר, און מען זעהט די קאר, מען זעהט די לייסענס פלעיט, און מען ווייסט פונקטליך ווער עס איז, און מען האט גארנישט איינגעזעצט ביז מארגן אינדערפרי ווען יענער איז געקומען צו די קאר, דעמאלטס האט שמירה גערופן די פאליס אז מען האט אים און מען זאל אים איינזעצן. און מען האט עס ארויפגעלייגט איבעראל, און ביז ארץ ישראל איז אנגעקומען די נייעס. און מען פרובירט אלעס צו פארשווייגן. יעצט איך וויל זאגן נאך א וויכטיגע זאך וואס איז געשען היינט מאנטאג פרשת ואתחנן. האט מען ארום געטיילט אין בארא פארק ווידיאוס און ליטעראטור מיסיאנערישע מען איז געגאנגען פון הויז צו הויז מען האט צו יעדן געטיילט יעצט כ'האב געוואלט וויסן פארוואס קיינער זאגט נישט קיין ווארט ווי זענען די רבנים אויף וואס האלט מען אונז אויס די אומזינסטיגע פרעסער זאלן פרעסן אונזער פלייש און זויפן אונזער בלוט ווי זענען זיי זאלן עפעס זאגן. קיינער זאגט גארנישט. שטעל דיר פאר ווען דו לייגסט נחום ראזענבערג אין חרם ס'איז נישטא קיין האטליין אפילו מודיע צו זיין פארן עולם. איר זאלט וויסן אז די אלע זאכן זענען מגע עבודה זרה און ס'מטמא און ס'מטמא דעם נפש און דעם גוף. מען דערציילט א מעשה אז ביים באבוב'ער רב ביים קדושת ציון האבן די מיסיאנערן אים אמאל געשיקט אינדערהיים מיט א גאנץ פעקל ליטעראטור פון די אלע מיני ס''ק פירה און פון די אלע מיסיאנערישע זאכן. ווען ער איז געוואויר געווארן האט ער נישט געלאזט א בחור זאל עס אפילו אנרירן, ער האט געזאגט ס'איז מטמא דעם נפש און דעם גוף, ער איז אליינס געגאנגען און ער האט עס פארברענט, און ער האט אפילו דעם שטריק וואס דאס איז געווען ארומגעבינדן מיט אויך פארברענט ס'זאל נישט בלייבן דערפון קיין זכר, און נאכן פארברענען האט ער געמאכט א שיינעם ניגון, א באקאנטן באבוב'ער ניגון אויף ישמח משה. סאו רבותי, ווי זענען די רבנים? נאר איך קען פארשטיין פארוואס איז אין פוצה פה מצפצף, ווייל די חזירים זענען ביזי מיטן פה צו טון מניוולת, איז במילא בלייבט נישט דער פה אז מען זאל קענען רעדן דברים שבקדושה, ס'איז א גרויסע שאנדע וואס ס'גייט פאר. סאו רבותי, איטס א שעים וואטס גאוינג אן, איך וויל ארויפשטעלן א מענטש וואס ער קאמפלעינט און ער איז דאס מסביר מער באריכות, און איך וויל עטס זאלטס פארשטיין אין וואסערע ענווייראמענט מען לעבט.
טייערע אידן, מ'האלט היינט מאנטאג, א טאג נאך דעם נאך די תשעה באב הנדחה, ס'גייט ארום א טעריבל טעריבל קליפ ווי מ'זעהט צוויי גוים זעצן זיך אריין בעצם שבת אין א גרעיע מיני ווען, זיי בעקן ארויס פון די גאס בעקן און בעקן ביז זיי בעקן אריין אין א קביעות פון א היימישע פרומע חסידישע אינגעלייט, זעט אויס נאר ביטע איינער ליגט דארט און רירט זיך שוין נישט היימישע פרומע חסידישע אינגעלייט בעצם שבת ווער קלאגט די מיניווען די גאנצע זאך זייער מטרה געווען צו טוהן א טעראר אקציע אריינצופארן אידן בקיצור מען האלט שוין היינט ביי מאנטאג נאך די טעריבל זאך וואס איז געשען אין בארא פארק וואס מען איז אריינגעפארן אין א קביעות פון אידן נישטא איין מחאה

ווי זענען אלע ליעיזאנס? פרידמאן, ווי ביסטו? פערלשטיין, אפילו משה אינדיג, ווערטהיימער, אבער קיין איין פאליטישאן? ווי איז אסעמבלימאן דוב הייקינד? ווי איז גרינפעלד? ווי איז יעגער? וועיר איז עווריבאדי טו גיוו א מחאה? וועיר איז דייטש פון פלעטבוש? די ביג קנאקער ביג שאט דייטש פון פלעטבוש? נאט איווען הי איז סעינג א ווארד וואט העפענד שבת? ווער איז עוועריבאדי? סאו ווען אר ווי קאמינג אוט טו קריי ענד ווען אר ווי נאט קאמינג אוט טו קריי? דאס איז פרום היימישע חסידישע אידן. ס'איז שאקינג צו וואטשן די קליפ ווי די ווען גייט אינמיטן א גאס ס'זעט ער בעקט דעם בעק ביז ער קומט אן צו א צווייטע גאס ער זעט א גאנצע קביעות היימישע פרומע אינגעלייט מיט די שטריימלעך שטיין און שמועסן ער געט א קנאק אריין אין זיי איינער ליגט שוין אויפן פלאר רירט זיך שוין נישט ווי איז דא א מחאה? נישט קיין רבנים, נישט קיין עסקנים, נישט קיין פאליטישאנס, נישט קיין ליעזאנס, רבותי ווי העוו א קוועשאן, ווער איז דער עני מחאה וואטסאועווער אן דיס טעראר סטארי וואט העפענד שבת? דיס איז א ריעל טעראריסט אטעק לייק איטס העפענינג אין איזראעל ווען א טעראר